ס'איז געווען אין א זומערדיקן אוונט, די פענסטער זענען געווען אפן, פון באלקאן האט אריינגעבלאזן א לייכט ווינטל געמישט מיט רויך פון קוימען. די מאַמע האָט זיך גראָד אויך געפונען אין בית-דין-שטוב. זומער איז דאָס פירונג אַ ביסל לייכטער ווי אין ווינטער. מיטאַמאָל האָט מען דערהערט אַ קלאַפּן אין דער קיך-טיר. די מאַמע האָט מיך געשיקט עפענען. ס'איז אַריין אַ הויכער ייד מיט אַ ווייס בערדל, מיט אַ יונג פּנים און מיט אַ פּאָר משוגענע אויגן.

דער איד איז גלייך אריין אין בית דין שטוב, ער האט א זאג געטאן צום טאטן. פנחס מענדל, דערקענסט מיך נישט, אה? איך בין טרייטל! דער טאטע האט געטאן א פאטש מיט די הענט. יא איך בין טרייטל געווארן א זקן אה אן אלטער איד כ'האב נישט געוואוסט אז ביסט אין ווארשע. די מאמע איז גלייך אוועק אין קיך. קומסט פון טאמאשוב? האט דער טאטע אים געדוצט. כ'בין שוין נישט געווען אין טאמאשוב יארן. וואו ביסטו געווען? וואו בין איך נישט געווען? אין גאנץ פוילן, אפילו שוין אנגעשפארט אין דער ליטע. כ'פאר ארום. וואס עפעס פארסטו ארום? וואס הייסט וואס? כ'דארף חתונה מאכן טעכטער. כ'האב געהאט זיבן קינדער, זענען צוויי אוועקגעקומען. משה האט חתונה געהאט פון איזשביצע. חוה, זי הייסט נאך דער באבע חוה, איז געווארן א יאנעווער שנור. די איבעריגע דריי, שרה מינדל, ביילע ברכה און איטעלע, זיצן. ווי קען איך זיי חתונה מאכן אז כ'האב נישט קיין נדן? שרה מינדל איז שוין נעבעך א בשר בוים, פארזעסן ביזן גרויען צאפ. אבער נישקשה, איך זאמל פאר זיי א נדן. כ'וועל נישט אוועק פון דער וועלט ביז כ'זאל זיי נישט פירן אונטער דער חופה. דער טאַטע האָט זיך פֿאַרטראַכט, גערעכנט שׂרה מינדלס יאָרן, אַז זי איז, לױט זײַן חשבון, אַ סך עלטער פֿון פֿערציק. דער טאַטע האָט גענומען ציִען די האָר פֿון דער באָרד. גײ װאַש דיך, װעסט עסן װעטשערע. כ'האָב שױן געגעסן. כ'עס אײן מאָל אין מעסלעס פֿיר אַ זײגער שױן כּמה עטלעכע יאָרן. אזוי? וואו שטייסטו איין? כ'וועל נעכטיגן ביי דיר. נו, מהיכא תיתי. וועסט אפשר טרינקען א גלאז טיי? אפשר אביסל רייז מיט מילך? ס'איז א גרינג עסן. כ'טרינק נישט קיין טיי, כ'עס נישט קיין מילכיגס, נאך פיר אזייגער בין איך גארנישט טועם. וואס האסטו דיך עפעס אריינגעצויגן קיין ווארשע? איך, פארשטייסטו, בין געווארן א מדינה איד, א ברירה האב איך געהאט? א. פריער האבן זיי מיך גע'מסר'ט, דערנאך האבן זיי אנגעשטעלט די פיאסקער גנבים מען זאל מיך בא'גנב'ענען. מען האט ביי מיר אלץ ארויסגענומען און מיך געלאזט מיט די ליידיגע פאליצעס. א. כ'האב געזען ס'איז ביטער, האב איך אויסגעטאן ס'שעם-היטל און מיך ארויסגעלאזט אויף דער וועלט. געדענקסט דאך די גמרא, א מענטש זאל בעסער פארקויפן די באלקענס פון זיין הויז איידער חתונה צו מאכן די טאכטער מיט אן עם הארץ. קומסט כאטש אהיים אויף יום טוב? יום טוב קומט מיר גראד אויס צו זיין אין ראוונע, אין לודמיר, אדער ווייס איך וואו. וואס וועל איך קומען אן געלט? כ'וועל נישט קומען אהיים ביז כ'וועל נישט האבן קיין נדן פאר אלע דריי. כ'בין אויס געווען א וועלט. כ'האב אנגעשפארט ערגעץ אין רוסלאנד, אין די ווייטע גובערניעס, אז מאכט זיך א געלעגנהייט פאר איך. כ'האב גארנישט געוואוסט אז ביזט אין ווארשע, נאר כ'האב געטראפן א היימישן און ער האט מיר געזאגט. ווי הייסט ער? אה, שוין פארגעסן. דער זיכרון איז ביי מיר אביסל אפגעשוואכט, וואס ווייסטו ווי איך בין פארשווארצט געווארן, אז כ'האב א פור פאר איך און אז נישט גיי איך צופוס, וואס מאכט דיין מאמע אה? מיין מאמע זאל זי מאריך ימים ושנים זיין א צדיקת, אבער זי קומט נישט צו דיין באבע הינדע אסתר, זי איז געגאנגען אין א טלית קטן, אז זי איז געקומען קיין בעלז האט דער רבי ר' שלום איר צוגעשטעלט א שטול, א חכמה געווען און א צדיקת איינע אין דער וועלט, האט געהאנדלט מיט צירונג, געפארן אין די פריצישע הויפן, דיין טאטע עליו השלום האט זיבן יאר צייט נישט פארזוכט קיין שטיקל פלייש און קיינער האט נישט געוואוסט א חוץ דיין מאמע. א מקובל געווען א קדוש. היינט איז נישט אמאל. די היינטיגע צדיקים זענען נישט די פארצייטיגע. אה. דאס ווארשע איז א ים אבער אלע זענען עפעס פאריאגט מ'האט נישט קיין צייט. וואס איז איילניש? אה, איך וויל דיר עפעס פרעגן. וואס איז? איך קען אפשר ביי דיר באהאלטן געלט? איך טראג ביי מיר ארום ס'געלט, אבער שבת קען איך עס ביי מיר נישט טראגן. מ'האט מיך שוין אפאר מאל בא'גנב'עט אויך. כ'בין געשלאפן אין אן אורחים שטוב און עס האט דארטן גענעכטיגט א גנב, כ'האב גראד געהאלטן ס'געלט אין שטיוול, גאנץ פרי האט ער גענומען ס'פעקל און איז אוועק, גיי זוך אים, ווי קען מען דערקענען א איד מיט א בארד און פאות? דער טאטע האט זיך געטון א קרים, כ'על דיר זאגן דעם אמת, עס איז ווארשע און זענען דא אסאך גנבים, כ'האב מורא וואס האסטו מורא? ביסט א שומר חינם, און א שומר חינם איז פטור מגניבה ואבידה. יא, אבער איך וויל נישט ס'זאל חלילה ארויסקומען צוליב מיר א מכשול. גיי שוין גיי, ס'איז אלץ באשערט. אה, אלץ איז פון הימל. האסט וואו צו באהאלטן, הא? וואו קען איך באהאלטן? אין א שופלאד. נו. און מיטאמאל האט דער גרויער איד אריינגעשטעקט די האנט אין בוזעם קעשענע און ארויסגעצויגן א פאק באנקנאטן. דער טאטע האט געטאן א קוק און געזאגט, צייל איבער. כ'געטרוי דיר אומגעציילט. נו נו נו נו נו נו. צייל איבער. דער איד האט גערעדט ביז שפעט אין דער נאכט, דערנאך האט מען צונויפגעשטעלט די בענק און אים אויסגעבעט. ער האט זיך געלייגט אפשר צוויי אזייגער ביינאכט, פינף אזייגער פארטאג האט ער זיך אויפגעהויבן און איז אוועק. ווען די מאמע האט זיך דערוואוסט אז מיר האבן פרעמד געלט אין שטוב, האט זי מער נישט געלאזט די שטוב אליין. זי האט געפונען א שליסל און פארשלאסן דעם שופלאד. די מאמע האט גענומען פארווארפן דעם טאטן פארוואס ער האט אנגענומען דעם פיקדון, דעם דעפאזיט. וואס טוט מען חס ושלום ווען ס'געשעט עפעס? ס'איז א נדן פאר מיידלעך. די וואך איז אריבער, מיר האבן זיך געריכט אז דער איד וועט קומען שבת צונאכטס און מאכן אן עק צו די זארגן, אבער ער איז נישט געקומען, נישט שבת צונאכטס, נישט זונטאג, נישט מאנטאג, נישט דינסטאג, אזוי ווי ער איז אריינגעפאלן אזוי איז ער פארשוואונדן. מ'האט ארויסגענומען דאס געלט פון שופלאד און אריינגעלייגט אין שטרויזאק, ס'איז דארט אויך נישט געווען זיכער, און די מאמע איז געפאלן אויף א פארטל מ'זאל עס באהאלטן צווישן דעם פסח'דיגן געפעס אויף דער שאנק מיט די לייבן קעפ און מיטן שווערן געזימס. וואכן זענען אריבער און טרייטל האט זיך נישט געוויזן. דער זומער איז אַוועק, ס'איז געוואָרן ווינטער, אַנומלט עפֿנט זיך די טיר און עס קומט אַרײַן אַן אַנדערער טאָמאַשאָווער. דער טאַטע פֿרעגט אים, צי ער ווייסט פֿון טרייטלען. יענער טוט אַ זאָג. טרייטל איז צערודערט. צערודערט? יאָ, צערודערט. ער איז דאָ געווען. ער פֿאָרט אַרום נאָך הכנסת-כּלה. וואָסער הכנסת-כּלה? די טעכטער זײַנע האָבן שוין אַלע מאַנען. וואס רעדט איר? ס'איז אים אריין א מאנקאליע אין קאפ, אה, ער איז צערודערט. איך געדענק נישט ווי לאנג ס'איז אוועק, אבער מיטאמאל האט מען ווידער געקלאפט אין דער טיר און ס'איז אריינגעקומען טרייטל. ער האט אויסגעזען גאר גרויער, נאך איינגעשרומפענער, ער האט אנגעטראגן אסאך בלאטע מיט זיינע שווערע שטיוואלעס. ער האט א זאג געטאן צום טאטן, כ'האב ביי דיר איבערגעלאזט אפאר קערבלעך, וואו ביסטו אהינגעקומען? ווי אזוי גייט מען עפעס אוועק און מען ווערט נעלם אזוי לאנג? כ'בין אריינגעפארן אין אפאר שטעטלעך, דו ווייסט כאטש וויפיל דו האסט ביי מיר? דער זיכרון איז מיר אפגעשוואכט, ביסט ביי מיר א בטוח. ס'בני בית האט צוליב דעם נישט געקאנט ארויס פון שטוב, מען האט נאר מורא געהאט מען זאל חלילה נישט בא'גנב'ענען. מען האט מיך שוין בא'גנב'עט, אה, מען האט מיך דערפירט עד כיכר לחם. אבער אידן זענען בני רחמנים, לאמיר נאר טון א שידוך, די שרה מינדל איז שוין א בשר בוים, די ביילע ברכה איז שוין אויך ביי די שלושים, וויפיל איז דער שיעור צו זיצן? אה, אז דו קומסט נישט קיין טאמאשוב, אפשר האבן זיי שוין חתונה געהאט? און נדן? שטותים. ס'קאן טרעפן. עט. פרעג דיך נאך. ניין. מען האט צוגערוקט א טיש צו דער שאנק, און אויף דעם טיש האט מען ארויפגעשטעלט א שטול. מען האט אראפגענומען פון פסח'דיגן געפעס טרייטל'ס געלט.

משוגע בלויז אין דער איינער זאך, ווייל ער האט דערציילט נאך אסאך אסאך טשיקאווע מעשות, און פון מאל צו מאל האט ער איבערגע'חזר'ט דעם פזמון לאמיך נאר חתונה מאכן די טעכטער.